בעזרת השם יתברך, מסכת חגיגה, דף ח'. מיר הייבן אן דף ח' עמוד א', די צווייטע שורה פון אויבן, אמר מר, זאגט די הייליגע גמרא, אמר מר, מיר האבן נעכטן געזען אין די משנה, אין די ברייתא, בית הלל אומרים, מן המעשר, בית הלל האבן געזאגט, אז אפילו נארמאל ווייסט מען א כלל, אז א דבר שבחובה, א קרבן חובה, קען מען נאר ברענגען פון חולין'דיגע געלט, נישט פון מעשר שני'דיגע געלט, נישט פון קיין קדשים געלט, פון דעסטוועגן זאגן די בית הלל, ווען עס קומט צום קרבן חגיגה, קען מען עס אויך ברענגען פון מעשר שני געלט, און יעצט פרעגט די גמרא, אמאי, וואס עפעס? אונז האמיר דאך א כלל, אז א דבר שבחובה היא וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, אז א דבר שבחובה דארף מען ברענגען פון חולין געלט. ענטפערט די גמרא, אמר עולא, בטופל, וואס דאס האט מען שוין נעכטן אויסגעשמועסט, אז בית הלל אוודאי מיינט נישט מען קען קויפן די גאנצע קרבן חגיגה מיט מעשר שני געלט, נאר וואס? טופל איז טייטש מען קען מצרף זיין, מען קען מצרף זיין מעשר שני געלט צוזאמען מיט חולין געלט און אזוי קויפן א קרבן חגיגה. נאר וואס, ס'דא א מחלוקת וויאזוי דער טופל ארבעט וויאזוי מ'איז מצרף דא. חזקיה אמר, טופלין בהמה לבהמה ואין טופלין מעות למעות. ס'טייטש חזקיה זאגט אזוי, אזוי ווי מ'וועט זען אין די קומענדיגע משנה, אז די חגיגה, די שלמי חגיגה, איז נישט נאר איין קרבן, א מענטש קען ברענגען אפאר שלמי חגיגות, איינער האט א גרויסע משפחה דארף אסאך פלייש, קען ער ברענגען אפאר אויכעט, און ממילא זאגט חזקיה, די היתר טופל צו זיין, וואס מ'עט באלד זעהן פון ווי די היתר קומט, ווייל בעצם ס'דא א כלל, כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, וואס עפעס דא א היתר דא טופל צו זיין, עמיר זעהן מ'לערנט ארויס פון א פסוק, אבער חזקיה זאגט די היתר פון די פסוק, וואס מ'לערנט ארויס פון די פסוק, איז נישט פשט ס'איז א היתר צו אויסמישן חולין געלט מיט מעשר שני געלט און אזוי קויפן א גראבע בהמה, ניין, נאר וואס, היות וואס א מענטש קען ברענגען אפאר בהמות. אפאר שלמי חגיגות, אבער פון א אנדערע זייט, מיט איינס בעצם איז מען אויך יוצא, זאגט חזקיה אזוי, בית הלל האלטן, די ערשטע, די איינס, וואס די ערשטע איז די וויכטיגסטע, ווייל אן דעם האט מען נישט יוצא געווען, די ערשטע מוז זיין אינגאנצן פון חולין געלט, פארוואס, ווייל כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, די רעשט, די אנדערע שלמי חגיגות, וואס דו ברענגסט צו דערצו, די אנדערע בהמות כדי עס זאל זיין גענוג פלייש, יענץ קען זיין פון מעשר שני געלט, פארוואס, ווייל ווי נישט ווי, יוצא איז מען שוין יוצא פון די ערשטע, ממילא די רעשט קען זיין מעשר שני געלט, אזוי זאגט חזקיה, ור' יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט פארקערט, טופלין מעות למעות, ואין טופלין בהמה לבהמה, ס'טייטש, ענדערשע מיש אויס די געלט, מיש אויס חולין געלט מיט מעשר שני געלט, ווי איידער טו וואס חזקיה האט געזאגט, קויף איין בהמה פון חולין און די רעשט פון מעשר שני, פארוואס? ווייל רבי יוחנן האלט, אז ענדערש זאל אלע זיין אויסגעמישט, ווי איידער זאל זיין אפאר בהמות אינגאנצן געקויפט פון מעשר שני געלט, דאס איז די מחלוקת צווישן חזקיה רבי יוחנן, זאגט יעצט די גמרא, תניא כוותיה דחזקיה, תניא כוותיה דרבי יוחנן, ס'דא א ברייתא ווי די שיטה, און א ברייתא ווי די שיטה. הייבט אן די גמרא קודם תניא כוותיה דרבי יוחנן, א ברייתא ווי די שיטה פון רבי יוחנן זאגט די ברייתא אזוי, שטייט אין פסוק, די גאנצע לשון הפסוק איז ועשית חג שבועות לה' אלקיך, מסת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך ה' אלקיך, איז די פסוק גייט ארויף אויפן קרבן חגיגה, אזוי דרש'נט מען עס.

אז ס'מוז נישט אינגאנצן זיין פון חולין געלט, תלמוד לומר, שטייט אין פסוק כאשר יברכך ה' אלקיך, וואס איז משמע כאשר יברכך ה' אלקיך, וואס פשט, קענסט ברענגען די חגיגה וויאזוי די אייבערשטער האט דיר געבענטשט, טייטש טאמער די אייבערשטער האט דיר געבענטשט מיט מעשר שני געלט, נוץ די מעשר שני געלט, קענסט אויסמישן. איז קודם כל על כל פנים זעהט מען דא אין די ברייתא, אז די ברייתא זאגט מנין שאם רצה לערב מערב, אז טאמער איינער וויל מישן מעג ער מישן, ווער האלט מען מעג מישן? דאס איז נאר רבי יוחנן, ווייל חזקיה זאגט מען טאר נישט מישן, חזקיה זאגט איין בהמה זאל זיין פון חולין געלט, און די רעשט זאל זיין מעשר שני געלט, אבער אויסגעמישט טאר נישט, איז קודם כל, האמער א ברייתא בפירוש ווי רבי יוחנן, ווייטער תניא כוותיה דחזקיה א ברייתא ווי חזקיה, איז די ברייתא הייבט זיך אויך אן די זעלבע, מסת מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין, פון די ווארט מסת, דרש'נט מען קודם כל אז די בהמה די חגיגה דארף קומען פון חולין געלט, נאר וואס די שאלה איז צו מען מעג דא אויסמישן מעשר שני געלט צו נישט, איז ברענגט די ברייתא א מחלוקת בית שמאי בית הלל, נאר וואס די לשונות דא וואס די בית שמאי און בית הלל נוצן אין די ברייתא זענען גאר אינטערסאנטע און שיינע לשונות, וועלן מיר מסביר זיין דא יעדע ווארט, בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן, יום ראשון, וואס מיינט יום ראשון? יום ראשון מיינט די קרבן וואס מען איז מחיוב צו ברענגען די ערשטע טאג יום טוב, וועלכע קרבן איז דאס? די קרבן חגיגה איז זאגן די בית שמאי די קרבן חגיגה איז מן החולין דאס מוז זיין פון חולין געלט פארוואס ווייל בית שמאי האלטן מען טאר נישט אויסמישן אין דעם גארנישט נישט קיין מעשר שני געלט נישט בהמה לבהמה נישט מעות למעות ס'מוז זיין חולין געלט מכאן ואילך אבער זאגן די בית שמאי די קרבנות וואס מען ברענגט פון די ערשטע טאג און ווייטער וועלכע קרבנות קען מען ברענגען א גאנץ יום טוב שלמי שמחה וואס שלמי שמחה זענען נישט קיין קרבנות חובה איז דאס זאגן די בית שמאי דאס קען מען אפילו ברענגען מן המעשר פון מעשר שני געלט פארוואס ווייל ס'איז נישט קיין קרבן חובה, אזוי זאגן די בית שמאי, און בית הלל אומרים, בית הלל קריגן זיך, בית הלל זאגן אזוי, אכילה ראשונה, ס'טייטש די ערשטע קרבן חגיגה וואס דו ברענגסט, מ'רעדט א מענטש וואס וויל ברענגען א פאר, האט א גרויסע משפחה, איז די ערשטע איז מן החולין, דאס דארף זיין אינגאנצן פון חולין געלט, מכאן ואילך, אבער טאמער ווילסט צולייגן נאך בהמות, נאך חגיגות, מן המעשר, קענסטו ניצן מעשר שני געלט, איז קודם כל האמער דא קלאר א ראיה צו חזקיה אז טופלין בהמה לבהמה ואין טופלין מעות למעות, נאר וואס לאמיר זען די המשך הברייתא, זאגן די בית הלל אבער ווייטער די שאר כל ימות הפסח, די רעשט פון יום טוב, ס'מיינט נישט דווקא פסח נאר די רעשט פון סוכות אויכעט, וואסערע קרבנות איז מען מקריב די רעשט פון יום טוב? שלמי שמחה, איז ביי שלמי שמחה זאגן די בית הלל אדם יוצא ידי חובתו, במעשר בהמה קען מען יוצא זיין אפילו מיט מעשר בהמה און כל שכן מיט מעשר שני געלט אבער אפילו מיט מעשר בהמה אויך אזוי זאגן די בית הלל פיין די ברייתא א ראיה צו חזקיה פרעגט יעצט אבער די גמרא דרך אגב אויף די לעצטע שטיקל וואס די בית הלל זאגן דא אז ושאר כל ימות הפסח אדם יוצא ידי חובתו במעשר בהמה איז משמע פון די בית הלל אז ווען עס קומט צו חל המועד און מען דארף מקריב זיין שלמי שמחה קען מען ברענגען בהמות פון מעשר בהמה און זיי נוצן. פרעגט אבער די גמרא, ביום טוב מאי טעמא לא? וואס טייטש, ס'איז זייער א גוטע פאטענט זאגט די גמרא, דער גאנצער פאטענט פון מעשר בהמה, וואס עפעס ביסטו יעצט אויפגעקומען מיט דעם? א רגע צוריק האבן די בית הלל געזאגט, אכילה ראשונה מן החולין, מכאן ואילך מן המעשר. ס'טייטש א סקונדע צוריק זאגן די בית הלל, אז ווען ס'קומט צו די שלמי חגיגה, די ערשטע בהמה פון יום טוב, דארף זיין חולין'דיגע געלט, די רעשט קען זיין מעשר שני געלט, ווער רעדט פון מעשר שני געלט? נאך א סקונדע גייסטו דערמאנען א נייע סארט פאטענט וואס ווערט גערופן מעשר בהמה, אז חל המועד קען מען ברענגען מעשר בהמה, וואס רעדסטו נישט פון יום טוב אויך, זאג יום טוב אויך אז די ערשטע טאג יום טוב, די ערשטע בהמה, די ערשטע שלמי חגיגה, דארף זיין חולין געלט, די רעשט קענען זיין מעשר בהמות, פארוואס דערמאנט מען נישט אזא זאך? אמר רב אשי, ענטפערט רב אשי, ווייל מען טאר טאקע נישט, ווייל דילמא אתי לעשורי ביום טוב, ס'איז דא א חשש א מענטש וועט מעשר'ן מעשר בהמה יום טוב, און מען טאר נישט מעשר'ן יום טוב, ווייל ואי אפשר לעשר ביום טוב, משום סקרתא, וויאזוי מעשר'ט מען מעשר בהמה, מען פירט דאך אריבער די בהמות פון איין שטאל צו א צווייטע, און מען שלאגט אזוי יעדע צענטע מיט אזא רויטע פארב, מען פארבט עס רויט, וואס דאס איז א מלאכה צו טון יום טוב, איז טאקע יום טוב איז נישט דא דער פאטענט, נאר חל המועד ווען ס'קומט צו די שלמי שמחה, דארט איז דא דער פאטענט פון נוצן מעשר בהמה, נישט נאר מעות מעשר שני. זאגט יעצט די גמרא, דאס וואס מ'האט פריערט אויסגערעדט, מאי משמע דהאי מסת לישנא דחולין הוא, וואו ליגט אין מסת אז ס'רעדט זיך פון חולין'דיגע געלט, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק אין מגילת אסתר, וישם המלך אחשורוש מס על הארץ, וואס דער מס, מ'צאלט מס פאר א מלך, איז אוודאי פון חולין געלט, איז זעט זיך מסת בעצם איז חולין געלט, דארף מען האבן אנדערע לימודים, אזוי ווי מען האט געזען ווי די בית הלל לערנט פון דאס וואס שטייט כאשר יברכך השם אלקיך, אז ווען עס קומט צום קרבן חגיגה קען מען אויך אויסמישן און אריינמישן מעשר שני געלט. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, ישראל יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות, זאגט די גמרא תנו רבנן האבן מיר געלערנט א ברייתא, שטייט אין פסוק ושמחת בחגך, שטייט נישט ווי אזוי מען זאל זיך פרייען, נאר וואס דען דרש'נט מען לרבות כל מיני שמחות לשמחה, נישט קיין חילוק וויאזוי א מענטש פרייט זיך איז גוט די עיקר איז מען דארף זיך פרייען יום טוב מכאן אמרו חכמים פון דא האבן חזל געדארשנט אז אפילו אין די צייטן פון בית המקדש וואס אין די צייטן פון בית המקדש ווי רשי ברענגט איז אין שמחה אלא בבשר מען לערנט עס ארויס פון א פסוק וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלקיך אז די איינציגסטע וועג זיך צו פרייען דעמאלטס ריכטיגע שמחה איז נאר בבשר פון דעסט וועגן איז כל מיני שמחות וואס טייטש מוז נישט זיין דווקא שלמי שמחה נאר וואסערע פלייש זאל נאר נישט זיין ווילאנג מען עסט בהמה פלייש איז מען יוצא די מצוה פון ושמחת בחגך, זאגט די ברייתא ישראל יוצאין ידי חובתם, בנדרים ונדבות, במעשר בהמה, וואסערע פלייש זאל נאר נישט זיין, והכהנים, בחטאת ואשם, ובבכור, ובחזה ושוק, נישט קיין נפקא מינה, איי זאגט די ברייתא יכול, אף בעופות ובמנחות, קען זיין אז ביסט אויך יוצא וואלסטו אפשר געזאגט מיט עופות מיט מנחות, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק ושמחת בחגך, וואס די תורה גלייכט צו די ושמחת צו די בחגיך, בחגיך, דאס איז די קרבן חגיגה, און מען דרשנ'ט מי שחגיגה באה מהם, יצאו אלו, שאין חגיגה באה מהם, ס'טייטש אז די קרבן חגיגה מוז דאך זיין א בהמה, ס'קען נישט זיין א עוף אדער א מנחה, ווי ווייסט מען דאס האט מען שוין געזען, רשי ברענגט די לימוד שטייט ולא ילין חלב חגי עד בוקר, חגי דאס איז די חגיגה, און חלב איז דאך נאר דא ביי א בהמה, ממילא דא זעהן מיר קלאר אז די קרבן חגיגה איז א בהמה, און ממילא זאגט די ברייתא שטייט ושמחת בחגיך, אזוי ווי די חגיגה די בחגיך איז א בהמה, איז די ושמחת, די שמחה, די מצוה פון שמחה יום טוב, איז אויך נאר מיט בהמה פלייש, אבער וואס? וועלכע סארט בהמה פלייש זאל נאר נישט זיין נישט קיין חילוק וועלכע קרבן, די עיקר איז נישט קיין עוף נישט קיין מנחה. רב אשי אמר, רב אשי זאגט אנדערש, רב אשי זאגט מען דארף עס נישט ארויסלערנען פון ושמחת בחגיך, נאר מ'ושמחת נפקא, פון די איין ווארט פון ושמחת אליין קען מען עס ארויסלערנען אז יצאו אלו שאין בהם שמחה, נישט דא קיין ריכטיגע שמחה נאר ווען מען עסט בהמה פלייש, ממילא ושמחת אליין ווייסט מען אז דארף זיין בהמה פלייש. איי ורב אשי האי בחגיך מאי עביד ליה, וואס טוט רב אשי מיט די בחגיך, ענטפערט די גמרא ההוא לכדרב דניאל בר קטינא, דאמר רב דניאל בר קטינא אמר רב, מנין שאין נושאין נשים ביום טוב, ווי ווייסט מען מען טאר נישט חתונה מיט א פרוי יום טוב, שנאמר עס שטייט ושמחת בחגיך, און מען דארשנט בחגיך ולא באשתיך, אז מען דארף זיך פרייען מיט יום טוב, נישט מיט א נייע פרוי, דאס לערנט מען ארויס פון בחגיך. זאגט די משנה ווייטער, מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מועטים, איינער וואס האט אסאך עסערס, ס'טייטש האט א גרויסע משפחה, אבער האט נישט קיין סאך געלט, איז אויף אים זאגט די משנה מביא שלמים מרובים, ועולות מועטות, אזא איינער ברענגט אסאך שלמים'ס, אסאך שלמי חגיגות, פארוואס ווייל ער האט א גרויסע משפחה, ער דארף פאר יעדעם געבן, אבער עולות די עולות ראיה ברענגט ער מועטות, ער ברענגט וואס ווייניגער וואס קלענער, אזוי ווי מען האט געזען מחלוקת בית שמאי בית הלל לויט בית הלל דארף עס ווערט זיין א מעה, ברענגט ער א עולה וואס איז ווערט פונקט איין מעה, די קלענסטע וואס איז דא, ווייטער זאגט די משנה נכסים מרובין ואוכלים מועטין, איינער וואס האט אסאך געלט, אבער א קליינטשיגע משפחה, נישט קיין סאך עסערס, איז אזא איינער איז מביא עולות מרובות. עולות קען ער ברענגען ווי גרויס ער וויל, וויפיל ער וויל, ער קען ברענגען אסאך, עס שטייט איש כמתנת ידו, מען קען ברענגען וויפיל עולות מען וויל, אבער די שלמים מועטין, שלמים'ס ברענגט ער נישט קיין סאך, ער ברענגט ווייניג, וויפיל ער דארף אויף צו עסן, אבער נישט זאל איבעריג בלייבן, נישט זאל ווערן נותר. ווייטער זאגט די משנה זה וזה מועט, איינער וואס האט נישט קיין סאך געלט, און אויך נישט קיין גרויסע משפחה, איז על זה נאמר מעה כסף שתי כסף, אויף דעם האב איך שוין געזען א מחלוקת בית שמאי בית הלל, וואס בית שמאי זאגן די עולה דארף ווערט זיין צוויי מעה, און די שלמי חגיגה איין מעה, בית הלל זאגן פארקערט, אבער על כל פנים די נקודה פון די משנה איז אז אזא איינער ברענגט די מינימום שבמינימום, די קלענסטע שלמים, די קלענסטע עולה, פארוואס? ווייל ער האט נישט קיין געלט און נישט קיין משפחה. ווייטער זאגט די משנה זה וזה מרובים, טאמער איינער האט א גרויסע משפחה מיט אסאך געלט, על זה נאמר, אויף אים איז געזאגט געווארן איש כמתנת ידו כברכת ה' אלקיך אשר נתן לך, ס'טייטש דער איד ברענגט אסאך עולות און אסאך שלמים'ס, זאגט די הייליגע גמרא, שלמים מרובים מהיכא מייתי הא לית ליה, ס'טייטש די ערשטע דין פון די משנה, האט די משנה געזאגט איינער וואס האט אוכלים מרובים א גרויסע משפחה, און נכסים מועטים ווייניג געלט, דארף ער ברענגען אסאך שלמים'ס ווייניג עולות, פון ווי ברענגט ער אסאך שלמים'ס, מ'האט דאך יעצט געשמועסט ער האט נישט קיין געלט, פון ווי קויפט ער דאס? ענטפערט די גמרא, אמר רב חסדא, זאגט רב חסדא, טופל ומביא פר גדול, טופל האמיר דאך געזען מיינט מען מישט אויס, מען רוקט דא אריין מעשר שני געלט, און מען קויפט א גראבע פר, ס'טייטש דער איד איז טאקע ארעמאן, האט נישט פריוואטע געלט, מעשר שני געלט האט ער, איז צוזאמען מיט די מעשר שני געלט קען ער קויפן א גראבע בהמה א גרויסע בהמה צו פיטערן יעדעם. יעצט, בעצם, אונז האמיר דאך געזען א מחלוקת וואס טאקע מיינט טופל, חזקיה האמיר געזען זאגט טופלין בהמה לבהמה, און רבי יוחנן האט געזאגט טופלין מעות למעות. יעצט דא, אז רב חסדא זאגט טופל ומביא פר גדול, איז משמע קלאר אז רב חסדא האלט ווי רבי יוחנן, טופלין מעות למעות, נישט פשט בהמה לבהמה מען קויפט איין בהמה פון חולין נאך א בהמה פון מעשר שני ניין ער זאגט דא טופל ומביא פר גדול מען מישט אויס די געלט טופלין מעות למעות ער האלט פונקט ווי רבי יוחנן אמר ליה רב ששת פרעגט רב ששת צו רב חסדא הרי אמרו טופלין בהמה לבהמה אונז האב מיר דאך געזען טופלין בהמה לבהמה און וואס זאגסטו תפלין, מעות למעות. ס'טייטש לכאורה, וואס פרעגט רב ששת, אז אונז האמיר אויך א חזקיה, וואס עפעס פסק'נסטו ווי רבי יוחנן? פרעגט אבער די גמרא, וואסערע נוסח באנוצט זיך דא רב ששת, ער פרעגט עפעס נישט גוט דא, פארוואס? מאי קאמר ליה זאגט די גמרא, אילימא הכי קאמר ליה, הרי אמרו טופלין בהמה לבהמה, אבל לא מעות למעות, ולימא ליה אין טופלין מעות למעות. ס'טייטש, לאמיר טראכטן, וואס איז דא געווען? רב חסדא האט געזאגט, טופל ומביא פר גדול, ס'טייטש רב חסדא פסק'נט דא קלאר ווי רבי יוחנן, טופלין מעות למעות. יעצט, טאמער רב ששת קריגט זיך אויף רב חסדא, איז וויאזוי קריגט מען זיך אויף איינעם? מען זאגט קלאר פאר יענעם, איך האלט נישט ווי דיר. יעצט רב חסדא זאגט, טופלין מעות למעות. וואס דארף אים רב ששת ענטפערן? אין טופלין מעות למעות. איך קריג זיך מיט דיר. דיין פאטענט איז נישט קיין פאטענט. חוץ פון דעם קען ער אויך צולייגן וויאזוי מען קען יא טופל זיין, טופלין בהמה לבהמה. דאס קען ער צולייגן צום סוף. אבער קודם קריג זיך ברחל בתך הקטנה. דו זאגסט טופלין מעות למעות. איך זאג אז נישט, דו פסק'נסט ווי רבי יוחנן, איך פסק'ן ווי חזקיה, אזוי וואלט געדארפט זיין, אבער מען זעט נישט אז רב ששת זאגט אזוי, רב ששת זאגט צו רב חסדא, הרי אמרו, טופלין בהמה לבהמה, ווער רעדט דא פון בהמה לבהמה? רב חסדא האט סך הכל געזאגט טופלין מעות למעות, האסט עפעס צו ענטפערן אויף דעם? האסט עפעס צו פרעגן אויף דעם? אז יא פרעג, אז נישט וואס ברענגסטו דא אריין נייע זאכן, אלא נאר, איז די גמרא טאקע מדייק מוז מען זאגן, אלא הכי אמר ליה, הרי אמרו אף טופלין בהמה לבהמה, מוז מען טאקע זאגן אז דאס האט רב ששת געמיינט צו זאגן צו רב חסדא, רב חסדא האט געזאגט טופלין מעות למעות, רב ששת קריגט זיך נישט אויף דעם, ווייל טאמער רב ששת קריגט זיך אויף דעם וואלט ער עס געדארפט זאגן, זאג קלאר, אלא מאי ער קריגט זיך נישט, נאר רב ששת מיינט צו פרעגן פון רב חסדא, ביסט גערעכט, טופלין מעות למעות, אבער אויכעט, טפלין, בהמה לבהמה, ביידע, אזוי פרעגט רב ששת אויף רב חסדא, אזוי די גמרא מדייק, פרעגט אבער די גמרא, כמאן, טאמער וועסט מיר אזוי זאגן, האמער א פראבלעם דא, ווייל ווי וועם האלט רב ששת? זאגסט מיר יעצט אז רב ששת האלט, סיי טופלין בהמה לבהמה, און סיי טופלין מעות למעות, אבער אויב אזוי דאס איז דלא כחזקיה, איז דלא כרבי יוחנן, שטימט עס נישט מיט קיינעם, נישט ווי חזקיה, נישט מיט רבי יוחנן, איי זאגט די גמרא, וכי תימא,

אין עמוד א' אין דעם סוגיא האבן מיר געזען צוויי ברייתות, איין ברייתא האט מען געוואלט ארייברענגען צו רבי יוחנן, און די צווייטע ברייתא האט מען געוואלט ארייברענגען צו חזקיה, יעצט טאמער מיר לערנען די ברייתות טאקע אזוי ווי מען האט געלערנט אין עמוד א', איז זעהר גוט, איז ווייטער האבן מיר נאכאלץ נישט קיינער זאל שטימען מיט רב ששת, אבער וואס יעצט וועלן מיר זעהן, די גמרא גייט אונז דא מגלה זיין אז אונז האבן נישט גוט געלערנט די סוגיא אין עמוד א', ס'טייטש די צווייטע ברייתא, די תניא כוותיה דחזקיה וואס מ'האט גענוצט א ברייתא א ראיה צו חזקיה, מ'האט עס נישט גוט אפגעלערנט, די ברייתא איז אינגאנצן נישט קיין ראיה צו חזקיה, פארוואס ווייל חזקיה זאגט טאקע טופלין בהמה לבהמה ואין טופלין מעות למעות, און אין די ברייתא שטייט סיי טופלין בהמה לבהמה און סיי טופלין מעות למעות, און ממילא די ברייתא איז גאר א ראיה צו רב ששת. נאר וואס, איידער די גמרא גייט אויפווייזן אז אונז האבן נישט גוט געלערנט די צווייטע ברייתא, גייט די גמרא קודם פרעגן אז לכאורה מען האט יא גוט געלערנט, זאגט די גמרא, עסט מיר וועלן זאגן אז די צווייטע ברייתא האט מען נישט גוט געלערנט, והא קתני אכילה ראשונה מן החולין, טייטש די גמרא פרובירט בכל זאת צו זאגן אז מען האט יא גוט געלערנט פארוואס לאמיר איבערחזרן נאכאמאל די צווייטע ברייתא מיר זעהן וואס די גמרא מיינט צו זאגן די צווייטע ברייתא האט מען געזעהן בית הלל אומרים אכילה ראשונה מן החולין מכאן ואילך מן המעשר בפשטות אזוי האבן אונז געלערנט אין עמוד א' מיינען בית הלל צו זאגן אז אכילה ראשונה טייטש טאמער א מענטש ברענגט אפאר בהמות איז די ערשטע בהמה דארף זיין חולין'דיג, פארוואס? ווייל אין טופלין מעות למעות, מען טאר נישט אויסמישן אין איין בהמה סיי מעשר שני סיי חולין, מכאן ואילך די קומענדיגע בהמות קענען שוין זיין מעשר שני'דיג, אזוי האמער געלערנט און במילא לכאורה א גוטע ראיה פון די ברייתא צו חזקיה, אזוי האמער געלערנט, יעצט זאגט די גמרא, ס'נישט ריכטיג, האסט נישט גוט פארשטאנען וואס די בית הלל זאגן, פון די ברייתא איז נישט קיין ראיה צו חזקיה, נאר פארקערט גאר, פון דער ברייתא איז א ראיה צו רב ששת, אז וואס אז ביידע, אז טופלין בהמה לבהמה, און אויכעט טופלין מעות למעות, פארוואס? ווייל מאי אכילה ראשונה, שיעור דמי אכילה ראשונה מן החולין, וואס טייטש אכילה ראשונה מיינט נישט די ערשטע בהמה, נישט אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין עמוד א', אז די ערשטע בהמה דארף זיין ריין, ס'טאר נישט זיין אויסגעמישט, ניין! די ערשטע בהמה קען זיין אויסגעמישט, נאר וויפיל מעג מען מישן? דאס זאגט אונז בית הלל ס'דא א שיעור, ס'טייטש בית הלל האבן מיר דאך געשמועסט, האלטן אז די חגיגה דארף זיין ווערט מינימום צוויי מעה, איז דאס זאגן די בית הלל פאס אויף אז די ערשטע צוויי מעה פון די בהמה זאל זיין חולין געלט, צוויי מעה לפחות זאל זיין חולין, קענסט נישט די גאנצע זאך, קענסט נישט לאזן א פרוטה פון חולין, דאס הייסט נישט געמישט, דארף זיין שיין געמישט, צוויי מעה לאזט מען פון חולין, דאס איז די שיעור דמי אכילה, און די רעשט קענסטו שוין מישן וויפיל די ווילסט פון מעשר שני, קומט אויס אויב אזוי אויב דאס איז פשט אין די ברייתא, אז די ברייתא האלט ממש כשיטת רב ששת, אז סיי טופלין בהמה לבהמה און סיי טופלין מעות למעות. זאגט די גמרא ווייטער, אמר עולא אמר ריש לקיש, האט עולא נאכגעזאגט בשם ריש לקיש, הפריש עשר בהמות לחגיגתו, איינער וואס האט מפריש געווען צען שלמי חגיגות, אזוי ווי מען האט געשמועסט מען קען ברענגען וויפיל מען וויל, א מענטש האט א גרויסע משפחה ברענגט ער אסאך, איז דער מענטש האט מפריש געווען צען, הקריב חמש ביום טוב ראשון, חוזר ומקריב חמש ביום טוב שני, ס'טייטש אזוי, ביי די חגיגה שטייט וחגותם אותו. חגותם אותו א לשון יחיד, טייטש בעצם די מצות חגיגה איז נאר די ערשטע טאג יום טוב, פארשטייט זיך אז ווען איינער האט נישט געברענגט די ערשטע טאג קען ער משלים זיין שפעטער, אבער די מצוה בעצם איז נאר איין טאג נאר די ערשטע טאג, די צווייטע טאג איז אויך נאר א השלמה פאר די ערשטע טאג און אזוי ווייטער, און ממילא וואלט געווען דא א הוה אמינא אז טאמער איינער עט מקריב זיין חגיגות מער ווי איין טאג, נישט אנשטאטס די ערשטע טאג די צווייטע טאג, נאר עט מקריב זיין חגיגות צוויי באזונדערע טעג, די ערשטע טאג מיט די צווייטע טאג אדער מיט די דריטע טאג צוויי אנדערע טעג איז עס א שאלה דא פון בל תוסיף פארוואס ווייל אותו שטייט נאר איין טאג איז מען מקריב חגיגות לכתחילה דאס די ערשטע טאג אז נישט די ערשטע איז מען משלים אבער נאר איין טאג נישט צוויי אנדערע טעג פון דעסוועגן זאגט ריש לקיש ס'נישט קיין בל תוסיף אז מ'איז מקריב פינף איין טאג און פינף א אנדערע טאג פארוואס ווייל די פינף וואס מ'האט מקריב געווען די נעקסטע טאג איז אויך סך הכל א השלמה אויף די ערשטע טאג נישט פשט אז דער מענטש וויל מאכן צוויי טעג די מצוה, נאר האט נישט אנגעיאגט, צו האט נישט געקענט די ערשטע טאג, האט עס געמאכט די צווייטע טאג, אבער ס'איז נישט קיין שאלה פון בל תוסיף רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, כיוון שפסק שוב אינו מקריב, נישטא אזא זאך, האסט געענדיגט פינף, קענסט נישט יעצט א צווייטן טאג מקריב זיין נאך פינף, אלעס דארף מען מקריב זיין אין איין טאג. זאגט די גמרא, אמר רב אבא, האט רב אבא געזאגט, ולא פליגי, בעצם זאגט רב אבא, ס'איז נישטא דא קיין מחלוקת צווישן ריש לקיש און רבי יוחנן, נאר וואס? כאן בסתם, כאן במפרש. וואס טייטש אלעס איז תלוי אין דעם מענטש צו ער האט געזאגט עפעס צו נישט. טאמער ס'איז געווען בסתם, ער האט גארנישט געזאגט, ס'טייטש א מענטש האט מפריש געווען צען בהמות פאר א חגיגה, ער גייט, ער איז מקריב פינף איין טאג, פינף די נעקסטע טאג. ביי אזא ציור, זאגט רבי אבא, איז יעדער מודה, סיי רבי יוחנן סיי ריש לקיש, אז מ'טאר נישט. ס'איז א פראבלעם פון בל תוסיף און פון דאס האט רבי יוחנן טאקע גערעדט. פארוואס? ווייל קענסט נישט מקריב זיין קיין חגיגות צוויי באזונדערע טעג. מה שאין כן, ווען א מענטש איז מפרש, ער זאגט קלאר ארויס פון זיין מויל, איך בין מפריש צען בהמות לחגיגה, איך וויל זיי מקריב זיין אין איין טאג, שפעטער ס'ארבעט זיך נישט אויס, דארט זאגט מען אז ס'איז נישט קיין בל תוסיף, ווייל ער האט מפרש געווען, ער האט געזאגט אז ער וויל בעצם אלע מקריב זיין אין איין טאג, אזוי זאגט רבי אבא. פרעגט יעצט די גמרא אזוי, האי סתם, היכי דמי, וואס טייטש סתם? סתם זאגט רבי אבא ווען איינער רעדט נישט, איז א פראבלעם. ווען? ווען איז די פראבלעם? אילימא דליכא שהות ביום לקרב, האי דלא אקרבינהו דליכא שהות ביום. וואס טייטש? זאגט די גמרא, לאמיר זאגן שקיעה איז זעקס אזייגער. פֿינף דרײַסיק, א האלבע שעה פארן שקיעה, רוקט זיך דער איד אן מיט זיינע צען חגיגות, און מען יאגט נאר אן פֿינף און די אנדערע פֿינף יאגט מען נישט אן. איז וואס א חילוק צו ס'איז סתם צו ער האט מפרש געווען? מען זעט דאך קלאר די איד האט פרובירט צו מקריב זיין צען, ס'איז נישט געווען קיין צייט, אז ס'איז נישט געווען קיין צייט איז עס זיין שולד? קען נישט זיין אזא זאך. ואלא נאר, וועסטו מיר זאגן, אז וואס מיינט סתם, פארוואס האט מען נישט מקריב געווען אלע צען, עפעס א סיבה דארף דאך זיין, א מענטש ברענגט צען קרבנות פארוואס האט מען נאר מקריב געווען פינף, וועסטו מיר זאגן דלית ליה אוכלין, ווייל ס'איז נישט געווען עסערס, ס'איז נישט געווען מענטשן זאלן עסן די אנדערע פינף, און ממילא האט ער זיך אפגעהאלטן פון צו שעכטן די אנדערע פינף, אבער ווייטער, האי דלא אקרבינהו, דלית ליה אוכלין איז ווייטער זאגט די גמרא איז דאס א פראבלעם פון בל תוסיף דאס איז נישט בל תוסיף די סיבה וואס ער האט נישט גע'שחט'ן די צווייטע פינף די ערשטע טאג איז געווען ווייל ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל עס עסן יעצט אז ס'וועט זיין ווער זאל עס עסן וועט מען עס שחט'ן אבער ווייטער דאס קען נישט זיין אז דאס איז א פראבלעם פון בל תוסיף זאגט די גמרא טאקע לא צריכא מוז מען אוודאי זאגן דאיכא שהות ביום ואית ליה אוכלין מדבקמא לא אקרבינהו שמע מינה שיורי שיירינהו, ס'טייטש מוז מען טאקע זאגן אז די איינציגסטע היכי תמצא, די איינציגסטע אופן וואס א מענטש עט עובר זיין אויף בל תוסיף וואס עט זיין א בל תוסיף'דיגע פראבלעם, עט נאר זיין זייער א מאדנע היכי תמצא, ס'דארף געשען דריי זאכן, ס'טייטש א מענטש דארף קומען מיט צען בהמות וואס ער האט מפריש געווען, איז נישט קיין חילוק, אסאך בהמות ער האט מפריש געווען, און דריי זאכן דארפן זיין, קודם כל ס'דארף זיין בסתם, ווייל ברגע וואס ער האט מפרש געווען, טאמער ער האט געזאגט פון זיין מויל אז ער וויל זיי אלע ברענגען צוזאמען, איז שוין נישט קיין פראבלעם, עס דארף זיין בסתם, ס'דארף זיין גענוג מענטשן זאלן עסן, ווייל טאמער ס'איז נישט דא גענוג עסערס איז ווייטער נישט קיין בל תוסיף, און אויך ס'דארף זיין גענוג צייט אין טאג, ווייל טאמער ס'איז נישט דא גענוג צייט אין טאג איז ווייטער נישט קיין בל תוסיף, בל תוסיף איז נאר ווען ס'איז סיי סתם, ס'איז דא גענוג עסערס, ס'איז דא גענוג צייט, און דו האסט נישט גע'שחט'ן אלע בהמות, דאס איז שוין א פראבלעם פון בל תוסיף, מען טאר נישט שעכטן צוויי באזונדערע טעג, זאגט די גמרא והכי נמי מסתברא, און אזוי אויך איז מסתבר צו זאגן אז טאמער איינער איז מפרש איז נישט קיין פראבלעם נאר בסתם איז א פראבלעם, פארוואס ווייל דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן, רבין האט נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן, הפריש עשר בהמות לחגיגתו, הקריב חמש ביום טוב ראשון, חוזר ומקריב חמש ביום טוב שני. רבי יוחנן זאגט דא קלאר, אזוי זאגט רבין, אז טאמער איינער האט מפריש געווען צען בהמות, קען ער מקריב זיין פינף איין טאג, און אויך פינף די נעקסטע טאג. לכאורה. קשיין אהדדי, דא א ריזיגע סתירה דא. א רגע צוריק. פריערט האבן מיר געזען רבי יוחנן זאגט כיוון שפסק שוב אינו מקריב ס'איז נישט דא אזא זאך צו טיילן צען בהמות אויף צוויי פינף און פינף ברגע האסט פוסק געווען איז דא א פראבלעם פון בל תוסיף יעצט פלוצלינג זאגט רבי יוחנן הפריש עשר בהמות לחגיגתו הקריב חמש מקריב חמש נאר וואס דען אלא לאו שמע מינה מוז מען טאקע זאגן אזוי ווי רבי אבא האט געזאגט כאן בסתם כאן במפרש שמע מינה ס'ווענדט זיך טאמער א מענטש האט מפרש געווען ער זאגט קלאר איך וויל אלע ברענגען צוזאמען, דעמאלטס אפילו צום סוף האט זיך עס צוטיילט איז נישט קיין פראבלעם, נאר בסתם ער האט גארנישט געזאגט, דארט איז דא א פראבלעם פון בל תוסיף, זאגט די גמרא, איתמר נמי, מיר האמיר אזוי אויך געלערנט אמר רב שמן בר אבא אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שלא גמר, אבל גמר חוזר ומקריב, ס'טייטש די דין אז מען טאר נישט ברענגען חגיגות צוויי באזונדערע טעג מען דארף אלע ברענגען אין איין טאג, דאס איז נאר אלא שלא גמר אז מ'האט נישט געענדיגט, אבל גמר טאמער מ'האט געענדיגט, חוזר ומקריב מעג מען יא מקריב זיין צוויי באזונדערע טעג, און די גמרא וויל גראד וויסן מאי גמר געענדיגט וואס, אילימא גמר קרבנותיו, מאי מקריב, טאמער גמר מיינט געענדיגט זיין קרבנות, איז וואס וויאזוי שטימט די ווערטער, וואס זאגט רבי יוחנן, אבל גמר, טאמער איינער האט געענדיגט אלע זיינע בהמות חוזר ומקריב, איז וואס איז מקריב, ער האט דאך געענדיגט אלע זיינע בהמות, אלא נאר, דארף מען אוודאי זאגן, די נקודה וואס מ'האט פריערט אויסגעשמועסט, אז גמר מיינט דעם טאג, שלא גמר היום, אבל גמר היום, חוזר ומקריב, ס'טייטש דער דין אז מען טאר נישט איינטיילן קרבנות, א מענטש האט צען טאר מען נישט איינטיילן פינף און פינף, דאס איז נאר שלא גמר, וואס טייטש אז ס'איז נאך דא גענוג צייט אין טאג, און דא גייט א מענטש ער צעטיילט בהמות איז א פראבלעם, אבל גמר, טאמער א מענטש האלט אינמיטן שעכטן זיין צען בהמות און די טאג ענדיגט זיך, ס'איז געווארן ביינאכט, איז אוודאי דא איז חוזר ומקריב, קען מען מקריב זיין די נעקסטע טאג, פארוואס ווייל דאס איז שוין נישט קיין פראבלעם פון בל תוסיף